טייערע חברים, ס'איז היינט ערב שבת במדבר, אונז האלטן שוין אין די זיבעטע וואך פון ספירת העומר, כ'זע עס איז שוין טאקע די זיבעטע שיעור אויף די סוגיות אויף די זוהר תצווה, אויף די ענין פון ספירת העומר, אונז קומען שוין אן צו די האום סטרעטש ווי מ'זאגט. האלט שוין ביי ערב שביעות, שבת וואס איז פאר שביעות, ווי אונז ווילן זען וואס איז די תורה, די תורה וואס אונז קריכן ארויף דערצו, אין די אלע ניין און פערציג טעג, אין די אלע זיבן וואכן, באמת אין אלע זיבן וואכן איז דאך נאר א משל ווי אונז רעדן, אין אלע שבעים שנה פון ימי חיינו, וואס אונז קלעטערן ארויף צו די תורה. און קען רעדן אסאך פון ווי ארויסצוגיין און וויאזוי צו קריכן, מ'דארף אויך רעדן וועגן די גאול, וועגן וואס איז די תורה. און תורה האט אין זיך כלל ופרט, די תורה באופן כללי, תורת משה, תורה פון רבינא ורב אשי, תורה פון רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא פון די משנה, וואס זיי שטעלן אוועק געבן פאר אונז די תורה, תורת ישראל, די תורה פאר אלע אידן, ס'איז דא א גרעסערע תורה, אפשר אפילו מער כללי, תורה פון אדם הראשון, תורה פון נח, שבע מצוות בני נח, זעט אויס זייער קליינע נאמבער אבער אסאך מער בני נח ווי עס זענען דא אידן, און די תורה וואס. וואס איז פאר זיי איז באמת אסאך א גרעסערע תורה, אונז זענען אביסל צומישט אסאך מאל, אונז רעדן פון א מדרש ווי די אייבערשטער איז געקומען ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, געקומען צו אלע פעלקער צו בעטן די תורה, און אונז מיינען אז די מדרש איז געקומען אונז צו מאכן פילן גוט, אונז צו קלאפן אויפן רוקן, זאגן אה ברוך השם אונז זענען פון די אידן וואס מ'זאגט נעשה ונשמע. נישטא אזא זאך. בכלל עניטינג וואס קומט צו קלאפן א מענטש אויפן רוקן איז נישט. נישט קיין תכלית, אזוי ווי די חידושי הרי"ם האט געזאגט א רבי וואס וואס קניפט אין בעקל דאס דאס איז נישט קיין רבי דאס איז א מאמע דאס איז א גוטע זאך אבער עס איז נישט קיין רבי, א רבי א תורה דארף דארף רייסן שטיקער עס דארף קומען מיט א רייסן שטיקער סאונד שלעכט, עס דארף קומען מיט א וויזשען עס דארף קומען מיט א התחייבות עס דארף קומען מיט א איידיע וואס קען זיין אסאך גרעסער ווי מען איז. און די מדרש מיינט צו זאגן אז די תורה געקומען פאר יעדע אונז מיינען פרעגט אלעמאל אזויווי א קשיא על פי פשט עס שטימט זיי נישט אזוי גוט מיט די פשט די תורה קומט אז ארויס פון מצרים און די אידן די קומט די אייבערשטער אשר הוצאתיך מארץ מצרים וואס וואלט די אייבערשטער געזאגט פאר די גוים אשר הוצאתיך מארץ מצרים קומט די מדרש זאגט יא אוואדע ביי דיך באופן פרטי איז דא די אשר הוצאתיך מארץ מצרים מען גייט רעדן וועגן די אופן פרטי אבער באופן כללי א תורה איז גרעיט פאר די גאנצע וועלט די אייבערשטער'ס תורה ס'איז נישט דיין תורה ס'איז תורת השם פאר די גאנצע וועלט אה די גוים האבן זיך נישט קיין עצה געגעבן מיט לא תרצח עס איז א צרה דאס איז א זאך וואס מען דארף וויינען מען דארף זאגן די מדרש און ווער ס'לערנט עס אין די בקר וועט זען די מדרש זאגט זיך מיט א קרעכץ ליידער די עשו איז נאך עוסק אין רציחה ער שטימט נישט מיט די תורה אידן שטימען אדער זאגט אונז שטימען אויך נישט אבער אונז זאגן אז אונז גייען שטימען נעשה ונשמע יא ווען אונז וואלטן געשטימט ווען אונז וואלטן יא זיך רעדט שוין ס'דא וואלט מען געקענט זאגן אזוי ס'הייסט די גוים שטימען נישט מיט די תורה זיי זענען רוצחים לא תרצח די אידן שטימען יא זאל דאך קענען זיין א מדרש אזוי ליינט מען די מדרש ווען מ'מיינט אז די מדרש איז קומען אונז צו קלאפן אין בייכל יא א איד א וואוילער איז נישט ריכטיג דעמאלטס וואלט די תורה געדארפט קומען צו די אידן וואלט די אידן געזאגט מה כתיב בה לא תרצח אידן רוצח'ענען נישט היימישע אידן רוצח היימישע אידן רוצחן נישט אונז דארפן נישט די תורה. ניין ניין אונז דארפן יא די תורה נעשה ונשמע זאגט דאך דאס דאס איז גראד א נייע פשט אין נעשה ונשמע נישט פשט איך דארף נישט די תורה די תורה איך בין אזא הייליגע איד איך בין חרדיש ארטאדאקסיש חסידיש ליטוויש וואטעווער ישיביש איך בין כשר כשר אני איך דארף נישט די תורה ניין ניין דו דארפסט שוין איינמאל די תורה און דו ביסט ווען דו ביסט א גוי א גוי ער זאגט וואס איך בין דאס איז די טעות פון די בני עשו פון די בני ישמעאל זיי איך בין לא תנאף איך בין איך בין תנאף איך בין תרצח תורה איז נישט פאר מיך און ס'באלאנגט נישט פאר זיי. מצד שני איז דא א אידישע טעות, וואס זאגט אז ס'באלאנגט נישט פאר מיר ווייל איך בין שוין כשר, איך בין שוין מקבל געווען די תורה. צו זיין א נעשה ונשמע איד איז זייער שווער, זייער קאמפליצירט. ווייל מ'דארף גלייבן אינגאנצן, מ'דארף זיין זיכער אין אין צוויי צדדים. איינס אז איך בין א רוצח, נישט א רוצח חס ושלום, איך קען זיין א רוצח, אז די תורה פון לא תרצח איז געשריבן געווארן פאר מיך, כ'בין נישט קיין מלאך, מלאכים איז א אנדערע שמועס. און צווייטנס. אז איך גיי נישט זיין א רוצח, אז די לא תרצח איז די מצב וואס דער צווייטער זאגט אז איך האלט שוין דארט אז איך קען דארט אנהאלטן, צו קענען האלטן די זאך זאגן ס'איז טייטש נעשה ונשמע, טייטש איך קען זאגן איך גיי זיין אויס רוצח, און איך בין נאך נישט אויס רוצח, פאר דעם דארף איך א תורה, פאר דעם, דאס איז די די גאנצע גדולה פון די תורה, די גאנצע א חלק, קומען צו נאך אנדערע זאכן, אבער א גאנצע גדולה פון זיין א איד וואס איז מקבל די תורה, נישט נאר וואס האט א תורה, וואס איז מקבל די תורה איז אז איך בין. נישט אנדערש פון די ישמעאל און עשיו, כ'קען זיין א רוצח, איך איך בין נישט אזוי ווי זיי, זיי זענען זיכער אז זיי זענען רוצחים, פארוואס? עשיו איז יא? ער ער איז עשיו איז טייטש האט מען געזאגט אלעמאל, ער ווייסט נאר וואס איז בפועל ער ווייסט נישט וואס איז בכח, ער וואס ער איז דאס איז ער. און די צווייטע צד שני איז מען זיך מכחיש פון די מציאות, זאגט איך זעהט אויס אז כ'בין א רוצח אבער עכט בין איך נישט, כ'ווייס פארשידענע אנדערע אזעלכע תורות וואס גייען אנטי קעגן די ריאליטי, קעגן די מציאות וואס איז נראה לעיניים. און די די קונץ פון זיין א איד און דאס ביידע ביידע זענען נישט ריכטיג דארף זיין א איד און מקבל זיין די תורה וואס זאגט לא תרצח דארף זיין איינער וואס איז בגדר לא תרצח און ער גייט נישט זיין קיין רוצח על כל פנים אויב מען טראכט ברייטער דאס איז די טייטש אז די תורה איז געמאכט ס'איז יא ס'הייסט זיי האבן א טעות די עשו און די ישמעאל האט פשוט א טעות ער מיינט אז די תורה איז נישט פאר אים פאר דעם האט ער עס טאקע נישט ווייל ער מיינט אז עס איז נישט פאר אים, די זעלבע זאך ביי די וועי, דער איד וואס ער מיינט אז די תורה איז נישט פאר אים, ווייל ער איז שוין נישט קיין רוצח, איז די תורה איז אויך נישט פאר אים, ער האט אויך נישט קיין תורה. און די ווען אונז זאגן די מדרש און אונז פארציילן אז די תורה איז פאר די גאנצע וועלט, זאגן אז עס דארף יא זיין, איך בתור נעשה ונשמע'ניק, איך פארשטיי אז עס באלאנגט יא פאר אים, עס באלאנגט פאר די אלע רוצחים, פאר די אלע נואפים, פאר די אלע עד שקר'ס, פאר די אלע חברה, פאר די אלע באלאנגט די תורה, נאר וואס, ביז דערווייל האבן זיי נישט פארשטאנען, האבן אונז געזאגט נעשה ונשמע, אונז האבן געדזשאמפט אויף דעם, און די קונץ פון זיין א איד איז אז אונז גייען אפשר ווייזן, אויב איינער ווייסט און ער ווייסט אז ער איז א לא תרצח'ניק, און ער איז מקבל די תורה וואו שטייט לא תרצח בנעשה ונשמע, און צום סוף ווערט ער אויס לא תרצח'ניק טאקע, ווערט ער אויס רוצח, מיט דעם ווייזט מען א דוגמא פאר די גאנצע וועלט, אז ס'איז דא אזא זאך צו האבן א תורה, ס'איז דא אזא זאך תורה, דאס איז דאס איז די חידוש, דאס איז א א. יסוד גדול אין אין וואס מיינט תורה. סאו לאמיר אביסל צוריק גיין אבער צו צו וואו אונז ווילן אנקומען. סאו ס'דא תורה, תורה כללי, תורה באופן כללי פאר די גאנצע וועלט, פאר אלע אידן. און ס'דא אבער אויך תורה, איז פאר יעדע איינער. ס'דא אבער אויך תורה. פאר א מענטש ס'איז דא תורה וואס מ'האט געלערנט בשבועותיכם ענקערע שבועות ס'דא א שבועות פאר פאר יעדע איד וואס באלאנגט פאר די איד וואס איז בעצרת כולי עלמא מודי דבעינן נמי לכם דארף זיין דיין תורה און איך דארף נאר איין זאך אונז האבן גערעדט וועגן דעם נעכטן אין אנדערע נוסח כ'דארף עס זאגן קלאר אין די אונזער נוסח דא. תורה וואס באלאנגט פאר דיך, איז אזוי ווי די גמרא רופט תורה דיליה, דאס איז א לעוועל פון קבלת התורה, אונז רעדן יעדע יאר ס'איז דא קבלת התורה, אז עגעין ס'איז דא קבלת תורה בכללי, די גאנצע וועלט דארף זיין מתוקן, די גאנצע וועלט דארף זיין גוט, אידן דארפן זיכער זיין גוט וכו', דאס איז דברים כלליים. דאס איז א סארט קבלת התורה, כ'ווייס נישט וויאזוי מ'טוט דאס, דאס איז א אנדערע מלאכה צו טון, צו פועל'ן אויף א כלל, דאס דארף מען דארף מען האבן א מלך, א נביא, א משה, עפעס א גאנצע, וואס אונז רעדן איז נישט דאס, אונז רעדן אויף איין מענטש, איין מענטש, פון דעם וועט מצטרף ווערן די כלל.

און מ'וויל מגדיר זיין מגדיר זיין אין די אין די סארט אין די סארט וועלט און דאס דאס איז די עולם הזה וואס אונז לעבן אין א מאדערנע וועלט וואס איז זייער אסאך יעדע איינע איש איש בפני עצמו דאס איז דאס איז אונזער מציאות מ'וויל מגדיר זיין אין די אין די אין די אופן וואס וואס די טייטש קבלת התורה וואס די טייטש קבלת התורה פרטי וואס די טייטש. וואס מיינט עס? מען דארף עקספיריענסן קבלת התורה שבועות? וואס וואס מיינט דאס פאר א גוט יאר? סאו איך מיין עס אזוי, איין זאך וואס ס'מיינט איז אזוי, אז א מענטש קען אזוי ווי מ'האט גערעדט וועגן נעשה ונשמע וועגן דעם איז קאמפליצירט, אבער לאמיר רעדן פון די נשמע, וואס הייסט פון די קבלת התורה ווען מ'איז עס מקבל, קבלת התורה מיינט אז איך מצד וואס איך בין, ווי אזוי איך פארשטיי, בין מסכים מיט א תורה, מיט מסכים מיט א דבר תורה. די אנדערע ווערטער אויף קבלת התורה איז כביכול, אזוי ווי דער ריזשנער האט געזאגט, אז ער וואלט געקענט זיין אין א אינזל פאר טויזנט יאר און נישט מפסיק זיין פון דביקות ס'זאל אן קיין חומש אן קיין תפילין אן קיין טלית אן גארנישט. אין אנדערע ווערטער, כדי צו האבן זיין קבלת התורה דארף מען זיין אזא סארט איד וואס וואלט געקענט אליינס באקומען די תורה. אזוי ווי מ'געזאגט אויף עזרא, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו. דאס איז א מענטש וואס איז א מדריגה פון מתן תורה און ער דארף באופן פרטי דארף זיין ראוי שתינתן תורה על ידו דאס איז די גאנצע זאך מ'זאגט א הכנה פאר מתן תורה דארף זיין ראוי שתינתן תורה על ידך ווי אזוי איז מען ראוי שתינתן תורה על ידך אז איך וואלט געקענט וואס די גמרא רופט עס דברים חוקים משפטים דברים שאילו לא נכתבו ראוי היה לכתוב נישט יעדער איינער פארשטייט דאס יא לאמיר זיין קלאר ווען מ'זאגט דברים שראוי היה לכתוב נישט פאר א גנב פאר א רוצח פאר א נואף. ער וואלט נישט געוואלט ס'זאל שטיין לא תרצח, אפשר פאר יענעם אבער נישט פאר מיך, רייט? איז נאכנישט קיין קבלת התורה פאר מיך, יענער זאל האבן לא תרצח און לא תגנוב ווייל אז נישט קען ער נישט זיין קיין גוטער גנב, אבער איך זאל עס נישט האבן, סאו ער איז נישט בעצם ווען אונז מ'דארף געדענקען אז ווען מען רעדט אסאך וועגן חוקים און משפטים זאכן וואס מאכן סענס און זאכן וואס מאכן נישט סענס צו אונז, אפילו דאס וואס זענען מאכן סענס אין די לשון פון די גמרא איז ממש אזוי, דברים אז וואס ווען ס'וואלט נישט געשטאנען וואלט מען עס געדארפט אליינס שרייבן. נאך א מזל אז ס'שטייט, קען מען פרעגן פארוואס ס'שטייט. אבער נאך א מזל אז ס'שטייט. אבער די אמת איז, ס'נישט קיין קשיא. דאס צו זאגן ס'וואלט נישט דאס זאגן אז ס'וואלט געדארפט שטיין, דברים שהיה ראוי להם להיכתב אלמלא נכתבו, דאס איז א מדריגה. דאס איז אין אנדערע ווערטער איך מיין אזוי, איך מיין אז די טייטש איז אז די זאכן וואס די חכמים זאגן אז. ראוי היה להיכתב, אויף די זאכן האבן זיי זיך זוכה געווען צו קבלת התורה פרטית, דא האט ער מקבל געווען די תורה, דאס הייסט ער איז מסכים, קבלה, ער איז מסכים, יא, מקבל אני את דבריך, ער איז מסכים מיט די תורה, ער איז מסכים אז רציחה איז נישט קיין זאך, דארף זיין אסור, און וויבאלד ס'איז פשוט אז א מענטש איז מסכים, ס'איז נישט נישט האלטן זיין קאפ, יא, האלטן אין קאפ איז איין זאך, ס'הייסט ס'וואלט געדארפט זיין אז ס'זאל זיין אסור, די נעקסט לעוועל, כ'רעד פון מסכים מיט זיין גוף, מסכים מיט זיין הארץ ווי מ'רופט עס, מסכים מיט זיין גאנצע הוויה מיט זיין גאנצע ביאינג זאגט אז רציחה איז נישט נישט לא תרצח רציחה איז רציחה איז נישט דאס איז א געוואלדיגע השגה ביי די וועי מען קען זיך מתבונן זיין אין דעם רציחה איז נישט דאס איז א איד וואס האט מקבל געווען די תורה פון לא תרצח אוזן די גמרא זאגט אוזן ששמע על הר סיני לי בני ישראל עבדים יא אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים דו ווערסט נישט קיין עבד פאר פרעה דאס איז אן אנדערע סארט אוזן, דאס איז א אידישע אויער, דאס איז די אויער וואס הערט נשמע, יא, נעשה ונשמע, דאס האלט שוין ביי נשמע, דאס איז א אנדערע סארט אוזן, דאס איז א אנדערע סארט איד, אויף דעם קען מען פרעגן א קשיא, היתכן אז ער האט זיך פארקויפט פאר א קנעכט? סתם אז ער ווייסט, אז ער ווייסט אז ס'איז דא אזא זאך, דאס איז נאכנישט, ס'איז דא אזא אוזן ששמעה על הר סיני, ס'איז דא ישראל שעמדו על הר סיני, ס'איז דא אזא סארט זאך וואס מ'רעדט אויף דעם. ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט איך בין מסכים, און יעדע איד, אויב ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט קבלת התורה, אה, מיר רעדן וועגן עפעס, דאס הייסט קבלת התורה, ווילאנג ס'איז חוקים איז בסדר, חוקים איז די טייטש, איך פארשטיי אז ס'וואלט געדארפט אנקומען דארט, פאר אסאך מענטשן איז גניבה א חוק, עלי תאנה, אויף זאכן וואס איז שווערער פאר מענטשן, ס'איז א שטיקל חוק, מ'רופט עס חוק עריות, רופט זיך חק, און ס'שטייט וחוק בשארו שם אין אנדערע פלעצער מ'רופט עריות חוקים. ס'איז א חוק, ס'איז נישט שווער צו פארשטיין, עריות צווישן אלע מצוות איז נישט פשט אז עס איז שווער צו פארשטיין, מען קען פארשטיין עריות, אפשר קען מען נישט פארשטיין עפעס א פרט, שוין איך ווייס, באופן כללי עריות איז מובן פאר יעדער איינער אז ס'איז אז ס'נישט קיין גוטע זאך, נישט קיין דבר טוב, נישט גוט פאר א מענטש צו טון עריות, נאר פארוואס טוט ער עס? ווייל ער איז נישט מקבל געווען די תורה, ער איז נישט מסכים. אין זיין קאפ, מ'רופט עס די קאפ און הארץ, איך האב נישט ליב קיינמאל די לענגוויטש. עס וואלט, ער פארשטייט אז טעארעטיש וואלט עס געדארפט זיין אזא סארט זאך וואס מען פארשטייט אז מען, אז ס'איז נישט, אבער ס'איז נישט, ער פארשטייט נישט. ער פארשטייט נישט אין די שארט טערם, אפשר אין די לאנג טערם פארשטייט ער פארשידענע נוסחאות וואס מען קען זאגן, ער פארשטייט נישט הלכה למעשה. ס'זעט אים אויס גאנץ א גוטע זאך, אין אנדערע ווערטער, וואס מיינט ער פארשטייט? אז ס'איז טוב, אז ס'איז גוט, יא, ס'איז טוב, ס'איז גוט, נישט זיין קיין נואף, א נואף. ס'איז נישט גוט, איך זע דאך ס'זעט מיך אויס גאנץ געשמאק, ס'הייסט ס'איז יא גוט, האסט א סתירה, ס'זענען דברים סותרים, ס'איז גוט און ס'איז נישט גוט. אקעי, זאגט מען תירוצים, גוט זאגט די עצת טוב, און נישט גוט זאגט די יצר טוב, און גוט זאגט די יצר הרע, מיר האבן פארשידענע תירוצים, אבער דאס איז אלץ תירוצים מיט מהלכים וויאזוי מען קען אפשר כאילו מסביר זיין די קאנטראדיקשאן אבער עס איז א פאקט אבער אויב א מענטש האט א לעוועל וואס ער פארשטייט איך מיט מיין גאנצע ביאינג בכל הווייתי בכל פארשטייט בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך האלט אז דאס איז נישט גוט דעמאלטס קודם כל ער איז דער וואס געבט די תורה ווער געבט פאר אים די תורה? מיין גאט אבער גאט קומט צו אים און זאגט אים די תורה פריוואט ווי מען זאגט אנכי בלשון יחיד אלהיך בלשון יחיד נישט דארפסט נישט הערן פון קיין צווייטן, לא בדהרים אני מעיד עליכם, נישט פון פון דערווייטענס, נישט אז עס וואלט געדארפט זיין, נאר איך בין מסכים, און פארשטייט זיך אז דאס איז אויכעט א תלמוד שמביא לידי מעשה, דאס איז אויכעט ווען איך האלט אזוי, א מענטש טוט נישט גארנישט וואס ער פילט אז עס איז שלעכט, א פשוט'ער כלל, אלעס וואס א מענטש טוט איז ווייל ער מיינט אז עס איז גוט פאר אים. און ער האט א טעות, עס פילט גוט, עס פילט גוט מיינט נאכנישט אז עס איז גוט, און אזוי ווייטער. אבער ווען א מענטש קומט צו א סינקראני, סינקראנייזד די אלע לעוועלס, פילן גוט און זיין גוט, ווערט ביי אים איין זאך, אויף א געוויסע זאך, נישט באופן כללי, באופן כללי איז נישטא אזא זאך, אויף דעם זאך, ער טראכט אריין גוט און ער זעט אז דאס איז נישט גוט פאר אים, אדער דאס איז יא גוט פאר אים, האט ער מקבל געווען דעם שטיקל תורה, דאס איז א קבלת התורה מעצמו, שטייט ער ביי הר סיני, דאס איז טייטש שטיין ביי הר סיני, מבחינה פרטית, דאס איז טייטש ער שטייט ביי הר סיני, ער שטייט ביי הר סיני און ער זעט אז דאס איז א שלעכטע זאך צו טון, דאס איז א גוטע זאך צו טון, שבת איז גוט, און לא תרצח לא תנאף לא תחמוד לא תגנוב, דאס זענען שלעכטע זאכן, דאס איז דברים פשוטים. מען דארף רעדן וועגן דעם, ווייל אזוי ווי מיר האבן גערעדט פריער וועגן די אומות העולם. דאס צו קענען אנקומען צו די סארט מדריגה, די סארט הבנה, איז דא אין דעם א דעינדזשער. לאמיר אבער רעדן זייער זייער גראב, זייער פשוט, ווי איך קען. יעדע איינער איז דא זאכן וואס ער איז אזוי. מיט אנדערע ווערטער, כ'רעד פון עריות, אקעי, ס'איז דא עריות וואס יעדע איינער נפשו של אדם מחמדתם, און ס'איז דא עריות וואס נישט. יא, אזוי ווי די גמרא זאגט, חצי פון די יצרא דעריות האט מען געהארגעט, שאין אדם מתאווה לאחותו. א מענטש יעדער איינער פארשטייט אז זיין שוועסטער איז ס'איז נישט גוט ער זאל חתונה האבן מיט זיין שוועסטער ס'איז נישט קיין זאך ער האט אפילו נישט קיין יצר הרע וואס מיינט ער האט נישט קיין יצר הרע ער האט נישט קיין צומישעניש ער מיינט נישט סאמטיימס אז ס'איז גוט איך זאג נישט אמאל זיכער אז ס'איז נישט צו פשוט איז דא יא איז דא יא יצר הרע'ס אבער לאמיר רעדן פון א רעגלמעסיגע מענטש מ'קען זיך סומך זיין אויף די גמרא אז באופן אויף א נארמאלע אופן איז א מענטש זיך נישט מתאווה צו זיין שוועסטער דאס הייסט ער האט נישט קיין תאוות די ניאוף האט נישט קיין תאוות עפעס א פרוש ערגעץ ניין. אבער דא אויף דעם א איסור איז דאך א איסור, ואיש אשר יקח את אחותו אחותו דאס איז א גרויסע גאנצע פסוק, דעם פסוק ס'איז געוואלדיג דארפסטו טראכטן מ'קען מאכן א ליסט פון וויפיל מצוות זענען אזוי אבער נעם איך פשוט א דוגמא כאילו רחוקה, די מצוה האב איך האב איך מקבל געווען, דאס איז וואס די גמרא זאגט ישראל שעמדו על הר סיני האבן גערעדט פסקה זוהמתם וואס פסקה זוהמתם אין די גמרא איז א גופניות'דיגע זאך יא כפשוטו כאילו ס'איז זיכער אפשר א משל ווייל כ'ווייס נישט אבער ס' מ'דארף עס פארשטיין אויף די לעוועל פון די גוף יא. א גוי שטינקט, אזוי שטייט אין די גמרא, סארי אז איך זאג עס אזוי, אומות העולם פון פארשטינקען ווייל די נחש וואס איז געקומען אויף חווה האט ער אריין געלייגט זוהמא און וועגן דעם שטינקען זיי, און א איד איז געווען ביי הר סיני פסקה זוהמתם, שטינקט נישט. שוין, וואס מיינט שטינקען? ס'איז א משל, וואס ס'מיינט איז אז א איד, וויפיל ער איז געשטאנען אויף הר סיני, און זיין גוף וויל נישט שוכב זיין את אחותו, ער וויל נישט, ער האט נישט קיין שום הוה אמינא אז ס'איז גוט, נישט דאס, ער ווייסט אז, נישט אזוי ווי, אין אנדערע ווערטער, נישט אזוי ווי די ציור וואס מ'זאגט אין מוסר, ס'איז דא זאכן וואס איך, אלעס ווייס איך אז ס'איז נישט גוט, אמאל קען זיך נישט מתגבר זיין, איך וויל טון זאכן וואס זענען נישט גוט, ניין, נישט אזא זאך, אלעס וואס איך ווייס אז ס'איז נישט גוט, און במילא דארף מען טרעפן עפעס א כלליות'דיגע התגברות על היצר, מ'דארף טרעפן עפעס א וועג ווי אזוי צו טון זאכן אפילו. וויאזוי צו מצליח זיין צו האבן די מידה כאילו פון טון נאר וואס איז גוט און נישט וואס איז נישט גוט, דאס איז נארישקייטן, קיינער טוט נישט וואס איז נישט גוט, נאר וואס? האט א טעות, עפעס א אנדערע זאך, קען זיך מאכן א נסיון, איך מיין אז עס איז גוט און עס איז נישט גוט, אז עס זעט, אין אנדערע ווערטער עס האט א געוויסע טוב באמת, יא, עס איז גוט לרגע, עס איז געשמאק, עס איז אויך א סארט גוט, מען קען נישט מכחיש זיין, מען קען נישט אי אפשר להכחיש, עס איז גוט, עס איז געשמאק. איז עס גוט, נאר וואס ס'איז נישט גוט אויף נצחיות, ס'איז נישט גוט אויף אויף אפאר יאר, ס'איז מוליד ממזרים, כ'ווייס מ'קען זעהן אז ס'איז נישט גוט אין די לאנג טערם, בסדר? אבער יעצט איז עס גוט, איז דא אבער הערשט א צומישעניש, האב איך א זוהמא, דאס טייטש זוהמא, דאס איז די זוהמא וואס די די נחש האט אריינגעלייגט אין חוה, אנדערע ווערטער, מ'גייט צוריק צו ביז מעשה בראשית, ביז אדם, יא, דאס איז נישט קיין פראבלעם פון פון מענטשן פון ירידת הדורות צו עפעס זייער וויכטיג יא, אלע פראבלעמען אין די גמרא און ווער ס'לערנט קבלה, פראבלעמען הייבן זיך אויף פון אדם הראשון נישט פון ירידת הדורות, נאר דא עליית הדורות, ס'קען נאר זיין עליית הדורות ווייל אדם הראשון, חטא אדם הראשון, אלעס איז שולדיג אויף אלע, הייסט מענטשהייט, מענטשהייט איז שולדיג פאר אלע פראבלעמען, פארקערט ווי ס'גייט מער מ'לערנט מער תורה מ'פרובירט צו בויען א ציווילייזעישן ווערט אביסל בעסער די דורות, ירידת הדורות מאכט נישט קיין סענס, ס'איז אן אנדערע לעוועל אבער נישט נישט ווערד, ס'הייסט אז. דער מענטש, דער מענטש באשר הוא מענטש, האט דעם נחש, האט א שטיקל נחש וואס איז בא על חוה, כביכול ער האט זיך מחבר געווען מיט דעם מענטש, זיך מזדווג געווען מיט א מענטש, פארט פון א מענטש, אזוי ווי עס הייסט והיו לבשר אחד, פארט פון א מענטש איז א שטיקל שלאנג, וואס הייסט א שטיקל שלאנג? אז ס'זעט אים אויס זאכן וואס זענען גוט, וואס זענען גוט נאר לטווח קצר, נאר אויף א קורצע וויילע, נאר אויף שארט טערם. אדער נאר אין בנראה לעיניים, נישט אליבא דאמת, און אזוי ווייטער, און ס'איז טאקע, און ווייל ער איז צומישט האט ער א זוהמא, האט ער עפעס אין זיין באדי וואס זאגט אים דאס איז גוט, ער שטייט אויף, ער האט א הארמאן וואס זאגט דאס איז גוט, טוב, תעשה את הטוב, עס איז זיך גוט, ישראל שעמדו על הר סיני, איז לפחות אויף וויפיל זיי זענען עמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. און דאס איז וויאזוי ער לערנט עס דא בפירוש און קאנעקט עס מיט די זאך וואס שטייט חרות על הלוחות, חרות ממלאך המוות, חרות מיצר הרע, חרות משעבוד מלכיות, דאס הייסט ער איז חר, בן חורין, וואס הייסט ער איז א בן חורין? וואס טייטש א בן חורין? וואס קומט עס אריין חרות? א בן חורין איז א מענטש וואס לעבט אן קאנפליקט, ער וואס ער פילט אים גוט איז טאקע גוט און וואס איז טאקע גוט פילט ער אים גוט, ער איז נישט צוקריגט מיט זיך אליינס יא, ער איז נישט משועבד צו זיך אליינס מיט זיינע יצרים און זיינע אדער מיט זיינע יצרים אדער זיין יצר טוב זיין יצר רע ער איז נישט אין קיין קאנפליקט, ער וויל איין זאך און ער טוט א צווייטע זאך, ער טוט וואס ער וויל ווייל ער וויל וואס איז גוט און וואס איז גוט איז וויל ער, געוואלדיג. יעצט אויף וויפיל אידן זענען געשטאנען ביי הר סיני, אויף וויפיל מענטש א מענטש איז געווען ביי הר סיני, פסקה זוהמתם. און דאס וואס אונז זאגן, דאס וואס אונז זאגן אז אין אדם מתאוה לאחותו, דאס הייסט פסקה פסקה זוהמתם, פסקה זוהמתם אויף וויפיל א מענטש א איד א מענטש האט. איידענטיפייד אדער קען מען עס רופט אויף ענגליש איידענטיפייד זיך, איידענטיפיצירט זיך מיט די איסור פון איש אשר יקח את אחותו, איז סיי ער האט פארשטאנען ער איז ער איז די תורה אליינס, ער האט אליינס געהערט די תורה איז א אוזן ששמע על הר סיני, ער דארף נישט וואס איינער זאל אים פארציילן אז מ'האט אז ס'איז דא א תורה, ער פארשטייט עס אליינס, אזוי ווי ס'שטייט נתתי את תורתי בקרבם, יא, לא ילמדו עוד איש את רעהו. און צווייטנס אוודאי איז מען זיי מקיים ווייל ס'איז א היינו הך, קיינער טוט נישט קיין זאך וואס ער איז נישט מסכים מיט, די ריזען פארוואס מ'איז זיי נישט מקיים איז ווייל אסאך חלקים וואס מ'זאגט עריות זענען א חוק פאר אסאך מענטשן, פאר ווילאנג עס איז נישטא א יצר הרע אז בא נחש על חוה איז עריות, עטליעסט די חלקי העריות וואס ס'נאך דא א יצר הרע זענען א חוק פאר אונז, אונז פארשטייען נישט, וואס הייסט איך פארשטיי נישט? איך פארשטיי אין כאילו, אבער איך פארשטיי נישט פראקטיש, עס זעט מיך אויס גוט, עס זעט מיך אויס גוט, בין איך נכשל כאילו, בין איך עובר. דאס איז דאס איז דאס איז די טייטש דאס איז די טייטש פון קבלת התורה דאס איז די טייטש פון עומד זיין על הר סיני דאס איז די עברי טייטש כ'מיין אז עס אז עס איז קלאר אז דאס איז די פשט דאס איז די אמת'דיגע סיבה פארדעם מ'האט גערעדט אביסל וואס עס פעלט אויס די גאנצע מעמד הר סיני די גאנצע וואס אונז רופן מעמד מתן תורה, מתן תורה קען מען, און ס'איז טאקע אזוי, כ'מיין אויף רוב מצוות, מ'קען טראכטן וועגן דעם, האט מען בפשטות נישט געגעבן דעמאלטס, ס'האט געגעבן שפעטער, פערציג טעג וואס איז משה געווען אויפן בארג, אדער שפעטער, לויט פארשידענע שיטות אין די אין די תנאים און אנדערע מפרשים, ווען ווען פונקטליך איז געגעבן געווארן אלע מצוות. סאו וואס איז די פשט פון די פון די, וויאזוי הייסט עס, סאו וואס איז די פשט פון. וואס איז פשט פון די גאנצע קולות וברקים מיט די אלע זאכן די עשרת הדברות בכלל? ענק זאגן אז עשרת הדברות איז די פשט אז ווען מען האט עס געהערט די אידן וואס זענען אויבן שם על הר סיני די עשרת הדברות דאס האבן זיי עכט מקבל געווען, די פרטים פון איך ווייס וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים דאס איז פרטים נישט יעדע איינער זעסט דאך אז מען דארף דא אסאך דין תורות וועגן דעם, יעדע איינער זעט איי טו איי, מ'איז נישט מסכים מיט די תורה אויף יעדע פרט. אבער באופן כללי, און טאקע באופן הכי כללי, אין אנדערע ווערטער, דעם מיין איך ס'איז א אינטערעסאנטע זאך די עשרת הדיברות, אפשר לא תחמוד איז דא וואס מעיין צו זיין, אבער אלע ניין אדער, מ'קען מ'דארף מעיין זיין לא תחמוד עקסטער, אבער אלע עשרת הדיברות, זאכן וואס עטליעסט באופן הכי כללי, יעדע איד מסכים, אפילו א גוי, יעדע איינער איז מסכים. מען דארף מכבד זיין די טאטע און מאמע, אקעי הלכה למעשה איז ער נישט מכבד ווייל ס'זעט אים אויס אז די פונקטליכע זאך דאס איז נישט די ענין פון כיבוד, ער איז צומישט, אקעי דא איז שוין דא נאך לעוועלס וואס נאך נישט אנגעקומען צו קבלת התורה אויף זיי, מען האט נאך א מצוה מען האט נישט קיין קבלת התורה מען האט נישט קיין עמדו על הר סיני האט מען נישט, אבער אויב ס'וועט זיין א סיטועשאן וואס ס'וועט שטיין אויף דעם כביכול קלאר כבד את אביך ואת אמך דאס איז יעדער איינער איז מסכים יעדער איינער איז מסכים מיט דעם בעצם. נישט בעצם אין די אין די סימפל סיטואשען אויף דעם לערנען זיך אלעמאל אז די יצר הרע'ס עיקר דזשאב איז עס צו מאכן זאכן קאמפליצירט צו מאכן זאכן צומישט צו מאכן די בעל שם טוב זאגט ער איז זיך מתלבש במצוות שוחט משום מאי מחייב משום צובע ער פארבט עבירות אין די קאליר פון מצוות דעמאלטס ווערט מען צומישט ווען ס'איז קלאר דעמאלטס איז קלאר און אויך דארף מען איינס זיין ווען ס'איז דא זאכן וואס זענען חוקים טייטש דאס איז נישט קלאר דאס איז די צד של השטן ואומות העולם מונין את ישראל ס'איז דא א יצר הרע אויף דעם ס'איז חוקים דארף געדענקען די גמרא זאגט אז עיקר יצר הרע די עיקר טענה פון די שטן איז אויף חוקים פארוואס ווייל דו פארשטייסט נישט הייסט ביסט נישט מסכים יא דו גלייבסט אז ס'איז געווען א תורה מעמד הר סיני ס'איז געווען א משה רבינו האט געזאגט אז מ'זאל נישט גיין שעטנז אבער איך פארשטיי נישט איך ווייס נישט וואס מ'וויל פון מיר סאו איך זע מיר זעט אויס גוט צו גיין שעטנז אה די תורה זאגט אז ס'איז נישט גוט דארף זיך מכניע זיין דארף איך גלייבן אז אמאל וועל איך קענען פארשטיין אז עס איז גוט, דאס איז דאך די טייטש נעשה ונשמע. אזוי האט מען געלערנט פריער, וואס איך ווייס היינט איז נאך נישט קיין ראיה, מען דארף אלעמאל לאזן די פיוטשער אפן, לאזן די סדר עליה אפן. אבער די זאכן וואס איז נישט קיין חק איז נישטא קיין יצר הרע אויף דעם, דאס איז פסקה זוהמתן סאו דאס איז די. סאו לאמיר אויספירן אבער דאס איז די דאס איז די זאך וואס אונז ווילן דאס איז אונזער גאול דאס איז אונזער גאול די גאול פון שבועות די גאול פון גאנץ ספירת העומר אז א איד זאל באקומען זיין אייגענע תורה דאס הייסט איך זאל פארשטיין מיט מיינע אייגענע אויגן מיינע אייגענע חושים מיין אייגענע הארץ מיין אייגענע רצון אז די זאכן וואס זענען שלעכט זענען שלעכט און די זאכן וואס זענען גוט זענען גוט און ממילא איז פשוט אז דאס איז גאולה דאס איז חירות דאס איז א חרות על הלוחות. די שנת החמישים שנה דאס איז די יובל וואס אונז לערנען נאך ספירה דא יובל נאך זיבן שמיטות איז דא יובל און מען גייט ארויס לחירות אין לך דבר גדול מזה אקעי יעצט אונז האלטן אבער נאכנישט דארט אונז האלטן נישט נאכנישט ביי שבועות אונז האלטן נאך זייער ווייט פון פון מקבל זיין די תורה פון מסכים זיין מיט די תורה. און תורה מיין איך אפילו די זאכן וואס אונז מ'רעדט שוין נישט פון שעטנז נישט דאס איז אונזער פראבלעם, תורה אזוי ווי זי איז, זאכן וואס אונז זענען יא מסכים אין טעאריע האלטן זייער ווייט, מען דארף פרובירן צו צו כ'וועל נעקסטע וואך מאכן נאך א שיעור אויף שבועות, אבער מען דארף פרובירן צו די לעצטע מאל אין די סדר עומד זיין אויף נאך א עצה אויף נאך א קלארקייט אויף נאך א מהלך.

און אז מען רעדט וועגן די וועג אין אנדערע ווערטער דארף מען רעדן וועגן די טשעלענדזש וואס איז די פראבלעם פארוואס קען מען פארוואס זענען אונז נישט דארט און נישט נאר דעם עס איז דא אפשר א גאנצע חינוך וואס איז קעגן דעם ס'וויל זייער שטארק אז מענטשן זאלן נישט איידענטיפיצירן מיט די תורה נאר בתור קבלת עול בתור חק און אזוי ווייטער און זענען נישט אינגאנצן משוגע ווייל ס'איז דא ס'איז דא אין דעם א חשש ס'איז דא אין דעם א סכנה. אזוי ווי אונז ווייסן אלעמאל, אן קיין סכנה, נאו פעין נאו געין, אן זיך נעמען א סיכון, אן א ריסק מאכט מען נישט קיין געלט, די סעיף אינוועסטמענטס איז נישט אלע אויסגעכאפט, סעיף אינוועסטמענטס איז שוין דא, אונז זענען נישט פאר די סעיף אינוועסטמענטס, און סעיף אינוועסטמענטס וואלט נישט מקבל געווען די תורה, דאס איז געווען עשו און ישמעאל'ס מהלך, סעיף, אונז ווייסן פון די וועג פון תחמוד, פון תנאף, פון תגנוב, ס'גייט גאנץ גוט, ס'האט א סיווילעזעישאן, ס'ארבעט, סאמהאו האבן מיר עס געבויט, ס'פארט. די אידן האבן גענומען א גרויסע ריסק, נעשה ונשמע, אז מ'דארף נעמען א גרויסע ריסק דארף מען אבער מסביר זיין וואס די ריסק איז, מ'דארף נישט זיין קיין טיפש, מ'דארף מסביר זיין וואס די ריסק איז. די ריסק איז אז אויב איך זאג איך וויל מסכים זיין, איך וויל קענען זען וואס שטייט אין תורה צו בין איך מסכים. אין אנדערע ווערטער איך דארף קענען פרעגן די שאלה אויב איך בין מסכים. און אזוי ווי יודע איש נגע לבבו, יעדער איינער ווייסט זיינע שגעונות און זיינע פראבלעמען, און אונז ווייסן אויך אז אונז לעבן אין אן אנדערע וועלט ווי די וועלט וואס מען האט געגעבן די תורה, די וועלט האלט זיך אין איין טוישן, מסתמא די פרעדיקשאן פון נארמאלע ראש ישיבה משגיח איז אז אויב מען וועט לאזן פאר דער עולם דיסיידן צו זיי ווילן די תורה וועלן זיי עס קיינמאל נישט וועלן, און דארף מען כפה עליהם הר כגיגית. אזוי זעהט אויס, אז די אייבערשטער אליינס, ס'דא די קשיא אין די מדרש, וואס האט ער זיך סומך געווען אויף די נעשה ונשמע, איך ווייס נישט, און מ'זעהט כסדר אז ס'דא דא צוויי מהלכים פון תורה, ס'דא די נעשה ונשמע מהלך, די נעשה ונשמע מהלך איז געבויט אויף א משונה'דיגע טראסט, די אייבערשטער האט בטח בה לב בעלה, די אייבערשטער האט געטראסט די אידן, און געזאגט ער גייט זיי געבן א טשויס, אויב ווילט עטס עס איז גוט, אויב נישט. כ'גיי דיך נישט געבן די תורה, כ'גיי געבן צו א צווייטן, אזוי ווי ער האט געטון פאר עשו און ישמעאל, יא? ער געבט די טראסט פאר מענטשן, דאס איז דאך די גאנצע זאך פון דעם וואס איז דא בחירה, פון דעם וואס איז דא א וועלט, די אייבערשטער האט אזא טראסט אין מענטשן, און ער קען באשטיין, ער האט סבלנות צו ווארטן ביז מען זאל אנקומען צום אמת, ער ווערט נישט פארלוירן אויב ביזדערווייל גייען עשו און ישמעאל אוועק, ער וועט זיי מתקן, ער וועט זיי מתקן זיין, ועלו מושיען בהר ציון לשפוט את הר עשו, מען וועט אנקומען צו דעם, עד אבוא אל אדוני שעירה, אויב נישט היינט, מארגן, אויב נישט מארגן, די אייבערשטער האט אסאך צייט, האט אלע צייט אין דער וועלט. אבער אידן האבן נישט קיין צייט. א טאטע וויל וויל זיין זון קענען, ער זאל גיין בדרך הטוב, על פי רוב האט ער נישט קיין צייט, א רבי וויל מחנך זיין זיינע תלמידים, ער וויל זאל שוין זיין יעצט גוט, ער איז גאנץ משוכנע, ער האט א צד, ס'דא א גרויסע יצר הרע, ס'איז דא א גרויסע עולם מטושטש און מבולבל, איך מיין לכל הדעות איז עס מבולבל, יא, די שאלה איז נאר וועלכע וועלכע. וועלכע גרופע איז גערעכט אבער יעדער איינער איז מודה אז די רעסט פון די וועלט איז צומישט יא? די וועלט איז מלא פתיונות מלא מסתמא אז מ'וועט זאגן פאר די עולם לאמיר זעהן ביסטו מסכים מיט די תורה ווילסטו מקבל זיין די תורה אדער נישט און זיי זאגן ניין מ'איז זיי כופה הר כגיגית עט ליסט וועט ער זיין א שטיקל מענטש עפעס בעל כרחו ס'איז טאקע נישט קיין גרויסע זאך. דאס איז די חשש. וויפיל מען קען תולה זיין די חשש אויף כביכול אויף איינער אנדערש, די רבי איז שולדיג, די ישיבה איז שולדיג, די טאטע איז שולדיג, ס'איז אלץ שיינע תורות, אבער א מענטש אליינס איז זיין גרעסטע פאליציי, די גרעסטע שומר הפתח, די גרעסטע כפה עליהם הר כגיגית, קומט פון די מענטש אליינס. און רוב מענטשן, פיט איך מיר זאגט א חבר, איך ווייס נישט, איך וויל נישט גיין די אלע זאכן זיך אליין, מען דארף זיך אליינס קענען, מען דארף זיך אליינס עפענען, איך האב מורא וואס איך וועל טרעפן דארט, ס'גוט, ס'פארט, ס'לעבן ארבעט, פעלט נישט אויס. ער האט גערעכט, ס'איז א גרויסע ריסק. אבער אז מען וועט גיין אלעמאל מיט די דרך החשש, אז אשרי אדם מפחד תמיד, אלעמאל גיין צו דעם, מען קאן נישט, קיינמאל נישט אנקומען צו קיין איין זאך. נישט מיט אלע זיינע בלייבן א חק זיי וועלן פארמאכט פאר אונז די תורה שוין איך קען נישט מסכים זיין מיט דעם לפחות איך קען נישט מסכים זיין מיט דעם אפשר אנדערע זענען מסכים זיי מאכן די דיל איך בין נישט מסכים מיט די דיל נישט מסכים און דער אייבערשטער אליינס איז נישט מסכים מיט די דיל אבער איך וויל זאגן וואס איז פראקטיש לאמיר טראכטן פראקטיש וואס וואס וואס וועט מען טון וואס וועט מען טון ביזדערווייל סאו א געוויסע א געוויסע מהלך און פראקטיש אויך אז א מענטש זאל זאגן ביז איך פיל עס אז איך ביז איך בין מסכים דארף איך עס נישט טון זאל ער סתם שלאפן א גאנץ לעבן ביז אזוי ווי דער רמב"ם זאגט מ'וועט לאזן מענטשן חוקר זיין אמונה אליינס יעדער איינער רוב מענטשן וועלן שטארבן פאר זיי ווייסן די ערשטע זאך צו ס'דא א גאט אדער נישט דאס איז א פאקט דאס איז א שווערע סוגיא קען מען נישט לערנען אין איין לייף טיים וויסן דער אייבערשטער אליינס איך מיין דער אייבערשטער האט סבלנות דער אייבערשטער קען באשטיין דאס איז די סוד פון גלגולים יא דער אייבערשטער קען באשטיין אז אז. די אייבערשטער וויל די אמת'דיג נאר יענס, די אלץ וואס איז ביז דערווייל איז לצוותא בעלמא, זאל פארן א ישיבה דארף מען נישט אויסלערנען די עולם מיט כפה עליהם הר כגיגית, אבער יא ביז אפאר לייף טיימס ביז מ'וועט וויסן, וואס איז שלעכט, די אייבערשטער האט צייט אפאר לייף טיימס. אבער כפרה אונז זענען נישט גאט און אונז קענען נישט טראכטן אזוי גרויס, געווענדליך. סאו דארף מען דארפסטו זאגן א פשוטע זאך, און דאס האב איך געהערט פון א, אפשר האב איך שוין אמאל נאכגעזאגט דא, דארף עס כסדר נאכזאגן פון א קלוגע איד. ער האט געזאגט אז דאס איז די טייטש, די סוד וואס רבי עקיבא האט געזאגט, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. צווייטע תנא זאגט א אנדערע פסוק. וואס וואס וויל ער פון דעם? כל התורה כולה על רגל אחת מה דעלך סני לחברך לא תעביד, וואטס די פוינט אוו סעאינג סאטש א טינג? ס'איז א טריק, יא, מ'קען אריין, מ'זאל קענען זאגן דרשות ווי וויכטיג אהבת לרעך כמוך איז, מ'קען טרעפן עפעס א קלוגע איינפאל צו ענטפערן פאר דעם גר. וואס זאגט ער דא? האט א מין איד געזאגט. רבי מנחם סוקאט האט מיר געזאגט אז די פשט איז איך קאנעקט עס מיט דעם שמועס וואס איך האב דא א מענטש קען נישט טון תורה נאר וואס ער איז מסכים אליבא דאמת בפנימיות דאס הייסט כאטש פנימיות פנימיות הלב די קבלת התורה בפנימיות נישט נאר קבלת התורה בחיצוניות מען קען נישט נאר וואס די תורה איז זייער גרויס די גאנצע תורה כל התורה כולה רחבה מארץ מידה ארוכה מני ים קען נישט דער רבי עקיבא האט געזאגט ס'איז דא א געוואלדיגע פאטענט, לאז דיך אפ פון די גאנצע תורה, דו פארשטייסט נישט אז דאס איז באמת די סוד פון וואס די חכמים זאגן אז ס'איז דא חוקים און משפטים, וואס איז אויסגעפעלט צו מאכן די חילוק? זאגט עס, לאז דיך אפ, ס'איז דא א, ס'איז דא זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות מיט רבבות הלכות, לאז דיך אפ. פארשטייען נישט אלע וואס ס'הייסט שוין, מען האט צו טון מצות אנשים מלומדה אדער נישט טון, לפי המנהג מיטפארן מיט די וועלט, בסדר. מ'דארף נאר טרעפן איין זאך. דארפסט נישט מאכן, דארפסט נישט מסכים זיין מיט די גאנצע תורה כולה, גר זאגט דאך למדני, יא איך בין א גר, איך בין א גוי, מ'דארף זיך קענען לערנען אביסל צו זיין א גוי, אונז האבן געלערנט, נאר א גוי קען ווערן א איד, א איד קען נישט ווערן א איד, ער מיינט שוין, ער מיינט אז ער איז שוין א איד, ס'איז צרות איז ער נישט קיין איד, א גוי קען ווערן א איד, איך שטיי מיטן מיטן פיס אינדרויסן, איך זאג מיך לערן מיך אויס די גאנצע תורה על רגל אחת, נישט נאר א קיו, וואס גיי איך דיך אויסלערנען, וואס גיי איך דיך אויסלערנען פונקטליך. וואס איך גיי טון איז, איך גיי נעמען די זאך, איין זאך, איך גיי דיר, לאז דיך אפ פון די גאנצע תורה. איך גיי זאגן איין זאך, און מ'וועט זען צו דו קענסט מסכים זיין מיט די איין זאך. אין אנדערע ווערטער, מ'דארף זייער וויכטיג מאכן א הפרדה. איך מיין אז דאס איז איינע פון די ריזענס פארוואס מ'האט צעטיילט די תורה אויף תרי"ג מצוות. ס'איז נישטא איין תורה, פשטות ס'דא נאר איין מצוה, איז איין גרויסע זאך. נישט איין גרויסע זאך. פאקט איז אז ס'קען נישט, ס'דא גענוג, ס'דא זייער אסאך זאכן. און די די אנדערע סאבדזשעקטס און אנדערע דרכים און אנדערע ענינים. ס'איז צופיל פאר מיך צו דערווייזן פון א מענטש כל התורה כולה. מקיים צו זיין איז מקיים יעדע איינער וואס ער איז צוגעוואוינט אין זיין קהילה איז דאך עניוועי נישט וואס מען טוט. אבער צו פארשטיין דארף מען נאר פארשטיין איין מצוה. און נישט ביי יעדע איינער גייט די איין מצוה זיין די זעלבע. רבי עקיבא האט געזאגט, שמאי, הלל האט געזאגט, איך פארשטיי די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, ס'מאכט סענס צו מיר. די מצוה, די כלל, פרטים האט דאך אין סוף. אבער די כלל. איך, ווען איך, ווען מען וואלט מיך געבעטן צו געבן די תורה, וואלט איך נאר געזאגט ואהבת לרעך כמוך. נאכדעם וועט מען קענען נעמען פון דעם ארויסלערנען אידך זיל גמור. קען פון דעם ארויסלערנען די רעסט. אזוי, און דו פרעגסט מיר? משה רבינו האט מיך נישט געפרעגט, ער האט געזאגט אנדערש. אבער איך בין רבי עקיבא, איך בין נישט משה רבינו, איך ווייס נישט וואס משה רבינו האט געטראכט. איך עקיבא, איך טראכט אז ואהבת לרעך כמוך, פון דעם קומט ארויס כל התורה כולה, און דאס, מיט דעיס, דאס איז מיין קבלת התורה. דאס איז די פסוק ווי איך האב באקומען די תורה, מיט דעם מקרא זה. און יעדע תנא האט א אנדערע פסוק פון ווי ער באקומט די תורה. דאס איז זיין מקום דארט שטייט ער בהר סיני כביכול מ'קען פארציילן אזא מעשה אלע אידן זענען געשטאנען בהר סיני עס איז דא ששים ריבוא אותיות לתורה יעדע איד האט מקבל געווען איין מצוה דאס איז די מצוה וואס ער אידענטיפיצירט זיך מיט און ר' עקיבא'ס פסוק איז געווען ואהבת לרעך כמוך און בן עזאי האט געהאט א אנדערע פסוק און מ'קען טרעפן אין מדרשים זעהן יעדע איינער האט געהאט א אנדערע פסוק און א אנדערע פשט אנדערע פלאץ פון ווי ער נעמט די תורה. און אונז קען אויך אזוי טון, אונז דארפן נישט אפשר ואהבת לרעך כמוך איז א גוטע גוטע דוגמא ווייל ס'איז טאקע א זאך וואס באט אגעין ס'נישט קיין חכמה צו זאגן איך איך איך בין מסכים טעארעטיש מיט ואהבת לרעך כמוך, איך מיין אויך, איך ווייס שוין ביי מיר איז ואהבת לרעך כמוך די עיקר, יא איך פארשטיי אויך אז ס'איז זייער וויכטיג אבער ס'איז מיר א גרויסע ארבעט, כ'האב א שאיפה אויף ואהבת לרעך כמוך, איך וויל ליב האבן יעדע איינער, איך וויל זיין דעלך סני לחברך לא תעביד, כ'בין, ניין, כ'מיין אז נישט, גאנץ סעלפיש. אפשר חכמה איז ביי מיך מער א זאך וואס איך בין מסכים דערמיט. והגית בו יומם ולילה, שוין ס'איז א ליטווע, א אלטע ליטווישע וועג, ס'איז די וועג. נישט בתור חיוב, מצות תלמוד תורה. איך האב ליב צו לערנען. און ס'איז דאך דאס א מצוה אויך. די מצוה האט גבולים, מען דארף טון מצוות אויך, בסדר. אבער איך האב ליב. זאל עס שטימען מיט, דאס איז די תורה וואס איך האב מקבל געווען. און אויב מען זיך מתבודד, מען נעמט א מינוט צו טראכטן וואס איז קבלת התורה, וויאזוי עס ארבעט. דארף מען נעמען א מענטש יעדער די מצוה וואס ער איז וואס וואס איז זיין וואס ער איז מסכים דערמיט, אין אנדערע ווערטער קומט אויס וואס איך זאג איז אז כדי צו קענען זוכה זיין צו קבלת התורה אין די סענס וואס אונז האבן מסביר געווען דארף מען קענען צוברעכן די תורה אביסל, עת לעשות לשם הפרו תורתך זיי צוברעכן, נישט אזוי ווי מען זאגט ס'דא איין קבלת עול מ'דארף מקבל זיין אלעס, אויב דו ביסט נישט מסכים אויף אות אחת יא, אות אחת איך וועל זאגן איך וועל זאגן זייער אנדערש, אומר א אות אחת פסוק זה כל התורה משמים חוץ מפסוק זה איז נישט. דאס איז נישט פאר מיך, איך וויל גיין די פארקערטע וועג, איך האב געטראפן שוין א מדרש וואס זאגט אזוי ווי מיר, איך זאל נישט זאגן, ניין, איך זאג פונקט פארקערט, כל האומר אות אחד מן השמים איז גענוג, ער דארף נישט זאגן די רעסט פון די תורה, פון דעם מענטש ממילא ווערט דאך זעלבע גמרא. דאס קען זיין פון מן השמים, דאס קען זיין מיין עמדו רגליי על הר סיני. כל המקבל ס'דא אזא פונקט אזוי ווי ס'דא בין משניות און ברייתות אז איינער וואס איז מזלזל אין איין מצוה איז דא פונקט פארקערט און ס'דא א משנה אין קדושין וואס איז כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ונוחל את הארץ מ'דארף נאר טון איין מצוה און די רמב"ם זאגט עס כפשוטו דארט אין פירוש המשניות מ'דארף נאר טון איין מצוה יעדע איין מצוה איז גענוג פאר עולם הזה פאר עולם הבא פאר די וועלט און אויף יענע וועלט איז גענוג איין מצוה איינפאך ס'דא אזויפיל די א מצוה קומט ארויס אזויפיל ס'דא אנדערע מענטשן וואס הייבן זיך אן פון אנדערע מצוה, אבער נאר אויב אונז גייען קוקן אויף איין מצוה אויף אמאל, איין זאך וואס איך קען באשטיין, איין זאך וואס קען מסכים, מ'קען טרעפן עפעס וואס איז מסכים, מ'וויל מסכים זיין די גאנצע פעקעדזש, נישטא אזא זאך, ביי די וועי ס'נישט מעגליך, ווייל די תורה וואס אונז זענען מקיים איז געבויט אויף מחלוקת, און ווען מ'איז מכריע צווישן מחלוקת און הלכה כרב, קומט אויס עפעס א מיש-מאש וואס פראקטיש ארבעט עס, אבער ס'נישט טעארעטיש ארבעט עס נישט, ס'קען נישט זיין. אויב א מענטש וויל מקבל זיין די תורה דארף ער קענען זאגן איך גיי מיט בית שמאי נישט מיט בית הלל, ווייסטו וואס יא אונז זענען אלע פון בית הלל, ווייס נישט איך איך האלט אז בית שמאי איז גערעכט, שוין וואס זאל מען טון מען האט אויסגעפסק'נט אז מען קען נישט טון די הלכה ווי זיי אבער זייער איידיע פון תורה שטימט מיר בעסער, איך זאג נישט איך זאג נאר א משל. און אזוי אין יעדע זאך, און דאס איז וויל איך לערנען, מיר האבן גערעדט לעצטע וואך און זיך מקדם די וואך אין די זוהר. ס'דא שבעים מ ט פנים לתורה, מ ט פנים טהור, מ ט פנים טמא, אמרות ה' אמרות טהורות, מזוקקות שבעתיים. ס'הייסט וויאזוי טרעפט מען די אמרות טהורות, די טהרה, די ריינקייט, ס'הייסט א זאך וואס כ'בין מסכים. וויאזוי קומט מען אן צו שנת החמשים שנה וקדשתם את שנת החמשים שנה, דאס איז די פופציגסטע טאג.

וואס האבן זיי געלערנט אילו לא ניתן אילו ניתן תורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה וואס טייטש לרגל עמידה טייטש לן זיין די רגליו עמדו על הר סיני איך די תורה חתוכה חתוכה טייטש אויף איין שטיק יא איין שטיק די פעקעדזש דיל תורה קענען אונז נישט מקבל זיין לא עמדו רגליו על הר סיני דאס איז כּפֿה עליהם הר כּגיגית. עס שטייט נישט דאָרט, דער באַרג שטייט אויף מיך. ניין, ניין, ניין. איך וויל נישט דער באַרג זאָל שטיין אויף מיך. איך וויל שטיין אויפֿן באַרג. עמדו רגליו על הר סיני. סאָו, ווי קען איך שטיין אויפֿן באַרג? איך זאָל צעשנײַדן די תּורה. איך זאָל אַרײַנגיין. איך זאָל זוכן. יעדער איינער דאַרף, מע דאַרף מאַכן אַ סך טוריזם אין אַנדערע דרכים אין חסידות אין ליטוויש אין ספֿרדיש אין ברעסלעוו אין קבלה און איך ווייס נישט וואָס. יעדע, אין פֿילאָזאָפֿיע אין אַלע מינע דרכים. מע דאַרף שפּאַצירן ביז מע טרעפֿט עפּעס אַ פּסוק, עפּעס אַ מקום. וואס שיש לרגל עמידה, וואס א מענטש קען זאגן, נשבע אני, איך קען שווערן, איך קען מאכן חג השבועות, איך קען שווערן אז דאס איז גוט. ווילאנג א מענטש, נישט שווערן ווייל ס'דא א חיוב, ס'דא א מצוה, נו, אויב אזוי שטייט אין די תורה אז ס'איז גוט, מסתמא איז עס גוט. דאס איז נאך נישט קיין קבלת התורה, דאס איז הר כגיגית. מ'דארף טרעפן עפעס א זאך וואס איך קען שטיין אויף דעם, וואס איך קען שווערן אז דאס איז גוט פאר מיך. פאר מיך. אפשר פאר יענער איז עס נישט גוט, כ'ווייס נישט. יענער האט א אנדערע פירוש. פאר מיר איז דאס די פנים לתורה, מיין פנים. און ס'דא ס'דא מ'קען טרעפן פשוט אזוי ווי כ'האב געזאגט פריער ס'דא אויב אויב איינער איז מסכים אז זיין שוועסטער איז נישט קיין גוטע שידוך האלט מען שוין אויף א וועג מ'איז שוין מסכים מיט אסאך מצוות אזוי ווייטער קען מען טרעפן א מצוה א זאך וואס איך בין מסכים מיט איין זאך. און איך האב זיך געשלאגן, מיין חבר זאגט פארקערט, ער זאגט ער האלט אז וואס איך זאג טהור איז ער טמא. הלכה למעשה, מיר גייען נאך רוב, בסדר. אבער איך האלט נאכנישט ביי די הלכה למעשה, דאס איז נישט הר סיני. הר סיני איז ווען יעדער איינער שטייט און הערט אליינס אויף הר סיני. און פון דעם, פון דעם, פון דעם, איינער פון די מ ט דרכים, און פארשטייט זיך אז מען קאנעקט אלע מ ט. אבער כ'האלט נאכנישט דארט. איינער פון די צעטיילן אויב מ'וועט אזוי דורכקומען, שטיין אויף מיין דרך, אויף דעם קען מען באקומען די חירות וואס כ'האב גערעדט, ווייל די פאקט איז, נאר לאמיר זאגן איין וואך וועגן די חירות, פאקט איז אז דאס וואס אונז זענען משועבד, דאס הייסט דאס וואס זענען אין קאנפליקט מיט זיך אליינס, אונז טוען זאכן וואס אונז ווילן נישט, ס'האט דאך אסאך צדדים אסאך פרטים, יא? איך וויל נישט אין מיין משפחה און איך וויל נישט אין מיין בית מדרש און איך וויל נישט מיט מיין זיידע און איך וויל נישט מיטן הלכה און איך וויל נישט, אלע מיני זאכן. ווי לאנג א מענטש, גרויסע חילוק, איינע פון די גרויסע חילוקים פון א משעבד, פון א עבד און א בן חורין, יעדע איינער איז אביסל משעבד, לאמיר זיין ריעל, יעדער איינער מוז טון אביסל זאכן וואס ער איז נישט מסכים, ס'דא א מענטש וואס איידענטיפירט זיך אידענטיפייד מיט זיין נשמה. דארף ער עסן בהכרח. מענטש אידענטיפייד מיט עסן, דארף ער אביסל דאווענען בהכרח, דארף זאגן א ברכה. ערגעץ ווי, איך גלייב נישט, אפשר בעולם הבא, גמרא זאגט דאס אז את אימם איז גאר א פאר וואס את אימם מעין עולם הבא, מעין עולם הבא פשט עכט חירות, אז איך פיל נישט התנגדות צו גארנישט, נישט צוקריגט מיט קיין שום זאך, דאס איז מעין עולם הבא, און די גמרא זאגט אויב איינער פילט צופיל אזוי, דארף ער חושד זיין אז דאס איז א רשע, ווייל דאס איז עפעס אזא, משלם לשונאיו אל פניו להאבידו, דאס איז שווער, עס איז נישט גוט, די וועלט איז נישט געמאכט פאר דאס. סאו וויאזוי קען מען זיין א בן חורין? וואס הייסט וויאזוי קען מען מקבל זיין די תורה? וואס מיינט זיין א בן חורין? חרות על הלוחות. די עיקר חילוק, כ'מיין די סטעפ וואן חילוק, כ'ווייס נאכנישט פון סטעפ פיפטי. די סטעפ וואן חילוק פון א בן עבד און בן חורין, אז ס'איז דא איין זאך וואס איז דיינס, איין זאך וואס דו ביסט מסכים. דארפסט נישט מסכים זיין מיט'ן גאנץ לעבן ס'איז צו א גרויסע זאך און גראדע די וועג עס צו טון איז אויב א מענטש אלעס וואס ער טוט טוט ער ווייל זיין שוויגער האט געזאגט ער זאל טון ער איז א עבד א מענטש טוט ניין און ניינציג פראצענט וואס זיין שוויגער וויל זאל טון ביי די וועי זי וועט זיין גאנץ העפי ווייל רוב מענטשן טון נישט קיין איין און ניינציג אויך נישט אבער איין זאך טוט ער צומינדערשט זאל קיינער מער נישט וויסן דערפון ס'קען זיין ער שטייט אויף חצות און ער זאגט תיקון חצות. ס'קען זיין ער גייט התבודדות ביי די וואלד אדער אונטער זיין דאכענע ווי דער רבי נחמן האט געזאגט, קיינער ווייסט נישט דערפון, און דאס טוט ער פאר נאו ריזען, ער גלייבט נישט אז מען באקומט שכר פאר דעם אין די וועלט, ער גלייבט נישט אז מען באקומט שכר אין יענע וועלט, ער זוכט נישט קיין ישועות, ער זוכט נישט גארנישט, ער טוט דאס ווייל דאס איז דער אמת, דאס איז וואס זיין, עס זעט אים אויס גוט, דאס איז וואס איז אים גוט. איז ער א בן חורין. האט ער א מקום חירות. ס'שטעקט זיך ארויס, ער איז אונטער די וואסער, ס'שטעקט זיך ארויס א סנארקל. ער קען אטעמען. און דארט, דורך דעם וועט ער אטעמען זיין גאנץ לעבן. יעדער מענטש דארף האבן אזא פענסטערל. אונז לעבן אין א עולם השעבוד, מען דארף ארבעטן, מען דארף בא- געפעלן פאר דעם, מען דארף אסאך זאכן. אבער מ'דארף האבן עפעס א פייפ, עפעס א, עפעס א שפיץ בארג וואס די, אייזבערג וואס שטעקט זיך ארויס פון די וואסער. וואס דארט איז חירות. טו איין זאך לשם לשמה. אלעס וואס איך דיך זאג די שיעור דאס איז נישט חירות ס'איז קרוב לחירות נישט קיין חירות ווייל כ'דארף פאר א שעבוד כ'דארף זאגן א שיעור דארף איך טרעפן עפעס א זאך וואס דאס איז נישט אזוי און דאס אזוי ווי מ'זאגט רבי עקיבא אז דו שטייסט על רגל אחת עומד על רגל אחת להר סיני נישט מיט צוויי פיס אויף הר סיני נישט זייער אסאך נישט א גרויסע צדיק אונז ווילן שטיין אויף איין פיס מיט איין פיס אויף הר סיני און מ'וויל זאגן פה אני עומד אויף דעם קען איך שטיין, און די קליינע איין פיס, דאס, יעצט בין איך א בן חורין, איך בין נישט משועבד, משועבד איז א בינערי אביסל, דאס הייסט איך בין אינגאנצן משועבד אדער אדער בין איך אינגאנצן בן חורין? דאס הייסט איך בין אינגאנצן בן חורין, איך טו אלעס? ניין, אבער איך בין איך בין א בן חורין, אלעס אנדערש רעכן איך אויס, קומט מיך אויס אז עס לוינט זיך דא צו זיין משועבד, אבער ווילאנג איך האב נישט קיין איין שטיק חלק פון חירות, קען איך נישט דאס זאגן, איך בין נישט קיין מענטש בכלל, כ'בין נאכנישט געבוירן געווארן. סאו דאס איז ווי אזוי אז מען טרעפט איין זאך מען קען צוטיילן די מצוות און זאגן איין זאך די איין פרט פון איין מצוה די מצוה בין איך מסכים טו איך לשמה טו איך מאהבה דאס נעמט ארויס די גאנצע מענטשליכע חירות דעמאלטס איז ער א מענטש וואס לעבט בעצם אן יצר הרע לעבט בעצם אן קיין התנגדות לעבט בעצם אן שעבוד מלכיות ער איז נישט בשעבוד מלכיות יא אבער ער לעבט אן שעבוד מלכיות. זאל מען זאל מען קענען זאל מען קענען זאל מען מצליח זיין, אבער כ'האב גאנץ גאנץ פארגעסן אז אונזער קאמפיין גייט נאך אן, מען וועט אנקומען צו די שער החמישים פון פופציג טויזנט דאלער, און האבן אביסל מער חירות בעולם הזה, חירות מדרך ארץ משעבוד מלכיות, שוין ווער ס'קען העלפן זאל העלפן, און א פרייליכן שבת.